בעזרת השם יתברך, מסכת ראש השנה, דף י, מ'הייבט אן דף ט עמוד ב' ביי די צוויי פינטלעך אונטן תנו רבנן, איז אזוי, אזוי ווי מ'האט נעכטן געזען, איז דא אן ענין פון ערלה פון רבעי וואס טייטש ווען א מענטש פלאנצט איין א בוים, די ערשטע דריי יאר איז די בוים ערלה, ס'איז אסור בהנאה, מ'טאר נישט זיך באנוצן מיט די בוים, מ'טאר נישט עסן פון די פירות פון די בוים, די פערדע יאר, די פירות מעג מען שוין עסן אבער ס'האט א דין פון רבעי, מ'דארף עס ארויפטראגן צו ירושלים, אזוי ווי מעשר שני, נאר נאכדעם, איז די בוים אינגאנצן מותר. יעצט אזוי, אין די היינטיגע סוגיא גייט מען דן זיין אויף דריי שאלות. די ערשטע שאלה וואס מ'עט דן זיין אויף דעם איז וויפיל טאג קען הייסן א יאר, וואס טייטש א יאר מוז נישט אלעמאל זיין צוועלף חדשים, אמאל קען א טאג אויך הייסן א יאר, איז דא עמיר זעהן צוויי שיטות, צי איין טאג קען הייסן א יאר, צי נאר דרייסיג טאג קען הייסן א יאר, ווייניגער ווי דרייסיג טאג קען נישט הייסן א יאר אזוי עמיר זען א צווייטע שיטה דאס איז איין שאלה וואס מ'עט דא דן זיין נאך א שאלה וואס מ'עט דא דן זיין איז מען האט דאך שוין געזען אז מוסיפין מחול על הקודש ווען ס'קומט צו שמיטה שבת יום טוב איז ביי שמיטה ספעציפיש וויפיל צייט דארף מען מוסיף זיין צו שמיטה עמיר אויך זען און ווי רש"י וועט זאגן סוף סוגיא אז ס'איז בעצם הא בהא תליא וואס טייטש די שיטה וואס האלט אז איין טאג הייסט א יאר עט טאקע האלטן אז מען דארף מוסיף זיין צו שמיטה נאר א טאג. די שיטה וואס האלט אז דרייסיג טאג הייסט א יאר, עט האלטן מען דארף מוסיף זיין צו שמיטה דרייסיג טאג, דאס איז די צווייטע נושא, די דריטע נושא וואס מ'עט דא דן זיין איז די נושא ווי לאנג נעמט א בוים זאל משריש זיין זאל נקלט ווערן, וואס טייטש א בוים מען לייגט עס אריין אין די ערד ס'ווערט נישט גראד נקלט ס'געדויערט צייט, ווי לאנג געדויערט איז למעשה אנפאנג אין די הוה אמינא פון די סוגיא עט די גמרא גיין מיט די מהלך אז ס'געדויערט ממש א טאג א רגע די גמרא עט זיך נישט מתייחס זיין צו די שאלה אבער שפעטער עמיר זעהן אז ס'איז דא דריי שיטות, איין שיטה האלט ס'געדויערט דריי טאג, איין שיטה האלט ס'געדויערט צוויי וואכן, און נאך א שיטה אז ס'געדויערט דרייסיג טאג. לאמיר יעצט זעהן די ברייתא אינעווייניג. תנו רבנן, האמיר געלערנט אין א ברייתא. אחד הנוטע, סיי איינער וואס פלאנצט איין א בוים, אחד המבריך, מבריך איז טייטש מ'בייגט איין א צווייגל פון א בוים וואס עקזיסטירט, בייגט מען איין א צווייגל און מ'שטופט עס אריין אין די ערד, אזוי די צווייגל ווערט א בוים פאר זיך, שפעטער שניידט מען עס אפ, ווערט דא א נייע בוים. ואחד המרכיב, מרכיב איז טייטש מ'איז מרכיב איין בוים מיטן צווייטן, ס'טייטש מ'נעמט א צווייגל פון א בוים וואס עקזיסטירט און מען שטופט עס אריין אין א אנדערע בוים, אזוי צוזאמען ווערן זיי א נייע בוים, איז ערב שביעית שלושים יום לפני ראש השנה עלתה לו שנה, פארוואס טאקע מען רעדט דא פון ערב שביעית וועט מען שוין זען, אבער די נקודה פון די ברייתא איז אז טאמער מען טוט עס דרייסיג טאג פאר ראש השנה הייסט דער דרייסיג טאג א יאר, וואס טייטש לגבי ערלה, וואס מען ווייסט דאך די ערשטע דריי יאר טאר מען זיך נישט באנוצן מיטן בוים די ערשטע דריי יאר איז ערלה, איז זאגט דא די ברייתא, סדארף נישט זיין גאנצע דריי יאר, נאר טאמער די בוים איז שוין איינגעפלאנצט געווארן דרייסיג טאג פאר ראש השנה, און סגייט אריבער די דרייסיג טאג, הייסט עס שוין ס'כאילו ס'שוין אריבער א יאר, און נאך מער זאגט די ברייתא, ומותר לקיימן בשביעית, ס'טייטש מען מעג האלטן די בוים שמיטה? מ'וועט שוין זען וואס דאס מיינט. ווייטער אבער, וואס איז טאמער פחות משלושים יום לפני ראש השנה? טאמער מען האט איינגעפלאנצט די בוים אין די דרייסיג טאג פאר ראש השנה, ס'טייטש ווייניגער פון דרייסיג טאג, דעמאלטס לא עלתה לו שנה, הייסט נישט די פאר טעג וואס איז געבליבן ביז ראש השנה א יאר, נאר מען דארף אנהייבן ציילן די דריי יאר פון אלף פון ראש השנה טאקע, ואסור לקיימן בשביעית, און שמיטה עט מען דארפן ארויספליקן די בוים, מען טאר נישט האלטן די בוים שמיטה, וואס איז פשט פון די ברייתא דא, פאר מען איז ממשיך די ברייתא לאמיר דא פארשטיין וואס שטייט דא, איז בעצם קען מען מסביר זיין די ברייתא אויף צוויי אופנים, איין אופן קען מען מסביר זיין די ברייתא, אין די הוה אמינא פון די גמרא עט די גמרא טאקע פארן מיט די מהלך, אז די נושא פון די ברייתא דא איז וויפיל טאג הייסט א יאר, וואס טייטש לויט די מהלך א בוים וואס מען פלאנצט איין ווערט גראד נקלט, אין א רגע ווערט עס נשרש ווערט נקלט, די שאלה איז וויפיל טאג הייסט א יאר, און אויף דעם זאגט די ברייתא דרייסיג טאג הייסט א יאר, און ממילא טאמער דו האסט איינגעפלאנצט די בוים מער פון דרייסיג טאג פאר ראש השנה, איז פשט קענסטו רעכענען די דרייסיג טאג אלס יאר, קענסט אנהייבן ציילן ווייל ברגע ס'וועט קומען ראש השנה הייבט זיך אן די צווייטע יאר, טאמער אבער ס'איז נישט געווען קיין דרייסיג טאג, ווייניגער פון דרייסיג טאג קענסטו נישט רעכענען אלס יאר, דאס איז דא די שאלה, דאס זאגט אונז דא די ברייתא. ווי קומט דא אריין די נושא פון עוקר זיין א בוים שמיטה, דאס איז א אנדערע זאך אינגאנצן, ס'טייטש בנוסף צו דעם זאגט אונז די ברייתא אז ס'איז דאך דא א דין פון תוספות שביעית פון תוספות שמיטה, און די ברייתא האלט די צייט פון תוספות שמיטה איז דרייסיג טאג, ס'טייטש דרייסיג טאג פאר שמיטה טאר מען שוין נישט איינפלאנצן קיין ביימער, און במילא טאמער דו האסט איינגעפלאנצט א בוים אין די דרייסיג טאג פאר שמיטה דארפסט עס עוקר זיין, ווייל מען טאר דעמאלטס נישט איינפלאנצן קיין ביימער, פארדעם קענסטו עס לאזן. דאס איז איין וועג ווי מען קען פארשטיין די ברייתא טאקע, און אזוי עט די גמרא פארן אין די הוה אמינא. למעשה עמיר אבער זעהן אז למסקנא עט די גמרא אינגאנצן אנדערש לערנען די ברייתא, למסקנא רעדט די ברייתא בכלל נישט צו דרייסיג טאג הייסט א יאר, די ברייתא האלט אוודאי איין טאג הייסט אויכט א יאר, די ברייתא זאגט סך הכל אז ס'געדויערט דרייסיג טאג א בוים זאל נשרש ווערן, זאל נקלט ווערן, און פאר דעם זאגט די ברייתא טאמער דו האסט איינגעפלאנצט די בוים מער פון דרייסיג טאג פאר ראש השנה, די בוים איז נקלט געווארן פאר ראש השנה, קענסטו רעכענען די יאר אלץ יאר, ווייל ס'איז נקלט געווארן פאר ראש השנה, שפעטער פון דרייסיג טאג איז אפילו איין טאג הייסט אויך א יאר, אבער טעכניש די בוים איז נישט נקלט געווארן פאר ראש השנה, און די זעלבע זאך לענין שמיטה, טאמער מ'וועט אזוי לערנען, קומט נישט אריין דא תוס' שמיטה, נאר שמיטה אליין, טאמער די בוים געדויערט דרייסיג טאג זאל נקלט ווערן, איז כל עוד דו האסט איינגעפלאנצט די בוים, צוויי וואכן לאמיר זאגן פאר ראש השנה פאר שמיטה ווערט די בוים נקלט שמיטה אליין איז פארשטייט זיך מען דארף עס עוקר זיין ווייל די בוים איז נשרש געווארן שמיטה דאס וועט זיין למסקנה זאגט יעצט אבער על כל פנים די ברייתא ווייטער די ברייתא לייגט דא צו א קנייטש וואס טייטש מען רעדט דא טאקע צו די מענטש וואס האט נישט געוואלט ווארטן גאנצע דריי יאר אויף ערלה ער האט געוואלט נוצן דרייסיג טאג אלץ יאר זאגט די ברייתא האסט טאקע געשפארט צייט האסט געשפארט צייט האסט נישט געדארפט ווארטן א גאנצע יאר אבער ס'מיינט נאכנישט האסט געשפארט אזויפיל צייט ווי דו מיינסט, ופירות נטיעה זו אסורין עד חמשה עשר בשבט, אם לערלה ערלה, ואם לרבעי רבעי, און ווי רש"י איז מסביר דא, אנדערע ראשונים קריגן זיך, רש"י איז מסביר די נקודה דא אזוי, זאגט רש"י, מען רעדט דא צו די מענטש וואס האט גענוצט דרייסיג טאג אלס יאר, ס'טייטש מען רעדט נישט צו א מענטש וואס האט איינגעפלאנצט זיין בוים ראש השנה צייט, און ער ווארט א גאנצע יאר ביז נעקסטע יאר ראש השנה, און אזוי א צווייטע יאר, און א דריטע יאר, ערלה רבעי, מען רעדט נישט צו דעם מענטש, מען רעדט צו דעם מענטש וואס האט געוואלט דא אריינכאפן א גאנצע יאר מיט דרייסיג טאג, ס'טייטש ער האט איינגעפלאנצט זיין בוים דרייסיג טאג פאר ראש השנה, און אזוי עס קומט ראש השנה איז אריבער די ערשטע יאר, אין דרייסיג טאג האט ער אריינגעכאפט א יאר, יעצט קומט די צווייטע ראש השנה איז אריבער א צווייטע יאר, יעצט קומט די דריטע ראש השנה אריבער א דריטע יאר, שוין אויס ערלה, דער מענטש איז שוין גרייט צו עסן, ער איז גרייט צו נעמען זיין פירות, ס'איז רבעי ער וועט עס טאקע טראגן צו ירושלים, אבער ער איז שוין גרייט צו עסן, אויף דעם זאגט די ברייתא ניין, דו האסט טאקע איינגעשפארט צייט אנפאנג, האסט נאר געדארפט ווארטן דרײַסיק טאג, אבער נישט פשט יעצט ראש השנה די דריטע יאר קענסט דיך נעמען עסן אלס רבעי און נישט פשט נטע רבעי ענדיגט זיך א ראש השנה שפעטער, ניין, היות דו האסט געשפארט צייט אנפאנג, לייגט מען דיר צו יעצט צייט צום סוף, יעצט דארפסטו ווארטן ביז טו בשבט, וואס טייטש, די ערשטע ראש השנה נאך דרײַסיק טאג איז די ערשטע יאר, די צווייטע ראש השנה איז די צווייטע יאר, די דריטע ראש השנה איז די דריטע יאר, קענסט נאכאלץ נישט עסן, דארפסט ווארטן ביז טו בשבט. טו בשבט קענסטו אנהייבן עסן די פירות אלס רבעי, און א טו בשבט שפעטער גייט אריבער די רבעי און די בוים ווערט א נארמאלע בוים, מען הייבט אן רעכענען פון טו בשבט, זאגט די גמרא מנא הני מילי, פון וואו ווייסט מען טאקע אז איינער וואס האט געשפארט צייט אנפאנג דארף מען יעצט צולייגן צייט ער דארף ווארטן ביז טו בשבט, אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, ומטו בה משמיה דרבי ינאי, דא וואס זאגן אז ער האט עס נאכגעזאגט פון רבי ינאי, אז אמר קרא מ'לערנט ארויס פון פסוק, שטייט אין פסוק, טאקע ביי די פסוקים פון ערלה פון רבעי זאגט דארט דער פסוק שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש, נאכדעם שטייט ובשנה החמישית תאכלו את פריו, וואס איז די ובשנה ובשנה, מען איז מחבר איינס צום צווייטן צום דריטן, וואסערע שייכות האט עס, די ערשטע דריי יאר איז ערלה, די פערדע יאר איז רבעי די פיפטע יאר קען מען עסן, וואס איז די ו' וואס איז מחבר, נאר וואס דען, מען לערנט פון דא אז פעמים שברביעית ועדיין אסורים אסורים משום ערלה, ס'דא אמאל די פערדע יאר מיט די ו' החיבור, אז ובשנה הרביעית נאך מחובר צום דריטן יאר, אז אפילו טאקע מ'איז אין די פערדע יאר, אבער ס'האט נאך אלץ א דין ערלה, ופעמים שבחמישית, ועדיין אסורים משום רבעי און ובשנה החמישית אין די ו' וואס איז מחבר לערנט מען אויכעט ארויס, אפילו טאקע נארמאל די פיפטע יאר קען מען עסן געהעריג די פירות, אבער ס'דא אמאל וואס ס'איז מחובר צום פערדן יאר, וואס טייטש אז די פירות האבן נאך אלץ א דין פון רבעי ווען איז דאס, טאקע ווען מ'האט געשפארט צייט אנפאנג, מ'האט זיך באנוצט מיט דרייסיג טאג אלץ יאר, לייגט דער פסוק דא צו אז מען דארף יעצט צואווארטן ביז טו בשבט, נישט פשט ראש השנה קען מען זיך נעמען עסן, אזוי האט מען געזען דא אין די ברייתא. זאגט יעצט די גמרא, די גמרא גייט צונעמען די ערשטע נקודה וואס אויף דעם האט מען דן געווען, וואס איז פשט אז די ברייתא זאגט אז דרייסיג טאג הייסט א יאר? זאגט די גמרא לימא דלא כר' מאיר, לכאורה די ברייתא גייט נישט ווי ר' מאיר, דאי ר' מאיר, ווייל ר' מאיר האלט איך הא אמר יום אחד בשנה חשוב שנה, ר' מאיר האלט אז איין טאג הייסט אויך א יאר, דתניא, ווי זעט מען דער ר' מאיר ברענגט די גמרא א ברייתא שטייט אין די ברייתא פר האמור בתורה סתם בן עשרים וארבעה חודש ויום אחד, דברי ר' מאיר, ר' מאיר האלט אז ווי ס'שטייט אין די תורה פר אן דעם ס'זאל שטיין ווי אלט דער פר איז, איז דער פר פיר און צוואנציג חדשים מיט א טאג, וואס טייטש דאס איז קלאר ווי מ'וועט שוין זען אז פר מיינט אן אקס וואס איז אלט דריי יאר, נאר וואס דען ר' מאיר האלט איין טאג הייסט א יאר, און ממילא פיר און צוואנציג חדשים, ס'טייטש צוויי יאר מיט א טאג, הייסט עס שוין א פר. ר' אלעזר אומר, בן עשרים וארבעה חודש ושלושים יום. ר' אלעזר האלט אז דרייסיג טאג איז א יאר, און ממילא דארף מען ווארטן צוויי יאר מיט נאך א חודש, נאר דעמאלטס הייסט עס א פר, דעמאלטס קען מען שוין רעכענען די פר אלס א דריי יעריגע. שהיה ר' מאיר אומר. די ברייתא איז דא מסביר וואס איז פשט דא אין די מחלוקת, ווייל כל מקום שנאמר עגל בתורה סתם בן שנה, אז שטייט אין תורה עגל מיינט עס פון א יאר, בן בקר בן שתיים, ס'טייטש אז שטייט אין די תורה עגל בן בקר, מיינט עס א צוויי יעריגע עגל. פר, אז שטייט אין די תורה פר בן שלש, איז דער פר א דריי יעריגע. רש"י ברענגט די לימודים פון ווי מ'לערנט יעדע זאך ארויס, ווי ווייסט מען טאקע אז עגל איז בן שנה און בן בקר איז בן שתיים, אבער על כל פנים, היות וואס פר איז בן שלש, איז דאס איז פשט דא אין די מחלוקת פון ר' מאיר און ר' אלעזר. ר' מאיר האלט איין טאג הייסט שוין א יאר, און במילא אז א קי איז געווארן צוויי יאר מיט א טאג, הייסט עס שוין א פר, ווייל ס'איז כאילו שוין דריי יאר. ר' אלעזר האלט דרייסיג טאג איז א יאר, און ממילא צוויי יאר מיט דרייסיג טאג הייסט דעמאלטס הערשט א פר, על כל פנים זעהן מיר דאך דא אז ר' מאיר האלט אז איין טאג הייסט א יאר, אויב אזוי דאס וואס שטייט אין די ברייתא מען דארף ווארטן דרייסיג טאג כדי זאל הייסן א יאר איז לכאורה נישט ווי ר' מאיר, יעצט די גמרא פאלט נישט ביי בכלל אז ס'איז דא אזא נושא פון קליטה, ס'געדויערט צייט ביז א בוים ווערט נשרש, די גמרא יעצט אין די הוה אמינא פארשטייט אז אפילו ביז א רגע ווערט א בוים נשרש, און במילא אויב אזוי לויט ר' מאיר איז אפילו אז מען האט איינגעפלאנצט א בוים א רגע פאר ראש השנה וואלט עס אויך געדארפט הייסן א יאר, זעהן מיר די ברייתא נישט ווי ר' מאיר, זאגט די גמרא ניין אפילו תימא ר' מאיר, מען קען זאגן די ברייתא יא ווי ר' מאיר, נאר כי קאמר ר' מאיר יום אחד בשנה חשוב שנה בסוף שנה אבל בתחילת שנה לא, וואס טייטש קען זיין אז דאס וואס ר' מאיר זאגט א טאג הייסט א יאר, דאס איז נאר סוף יאר, דאס טייטש ווען מען וויל צוענדיגן א זאך, למשל ביי א פר, א פר דארף אנקומען צו דריי יאר, און ממילא ס'אריבער צוויי יאר מיט א טאג, די טאג, די לעצטע טאג, קוק איך שוין אן ווי א גאנצע יאר, אבער ווען ס'קומט אנהייבן ציילן, אנהייבן א ספירה, דארט אפשר האלט ר' מאיר אז קענסט נישט רעכענען א טאג אלץ יאר, און ממילא דו ווילסט יעצט אנהייבן ציילן פאר א בוים שנות ערלה, קענסט נישט די ערשטע טאג זאגן דאס איז א יאר, נאר סוף, נישט אנפאנג, אזוי וויל די גמרא זאגן, אבער אמר רבא, פרעגט רבא גראד אפ, ווייל ולאו קל וחומר הוא, כ'האב א קל וחומר אז ס'איז נישט אזוי, וואס איז די קל וחומר? ומה נידה שאין תחילת היום עולה לה בסופה, סוף היום עולה לה בתחילתה, ביי א נידה די דין, מ'רעדט דא מן התורה, נישט היינטיגע צייטן, און נישט נאכדעם וואס בנות ישראל החמירו על עצמן צו ציילן ז' נקיים, נאר מן התורה איז די דין אז א פרוי וואס זעהט בלוט איז א נדה אפילו זי זעהט בלוט גאנצע זיבן טאג, און די זיבעטע טאג טובל'ט זי זיך און זי איז טהור, זי דארף נישט ווארטן קיין שבעה נקיים, נאר וואס, די זיבעטע טאג וואס זי טובל'ט זיך קען זי זיך נישט טובל'ן בייטאג, זי דארף ווארטן ביז ביינאכט, ס'דארף אריבער גיין גאנצע זיבן טאג, און צום סוף, ס'טייטש הערשט ביינאכט נאך די זיבעטע טאג קען זי זיך טובל'ן, בייטאג נישט, זעהמער אז ביים סוף, ווען ס'קומט צו ענדיגן ציילן די זיבן טעג, קען מען נישט אריין כאפן אזא אפאר שעה און עס רעכענען אלס טאג, מען דארף די גאנצע זיבעטע טאג, נאר נאכדעם מעג מען זיך טובל'ען, דאס איז צום סוף, אבער אנפאנג ווען מען הייבט אן ציילן די ימי נידה, קען די פרוי רעכענען אפילו לאמיר זאגן ס'הייבט אן בלוטן זונטאג, איז זונטאג קען זי רעכענען אלס די ערשטע טאג, וואס טייטש זי דארף נישט ציילן גאנצע זיבן טעג אנפאנג, אנפאנג קען מען שניידן א טאג, סוף קען מען נישט שניידן א טאג, און במילא אז מען זעט ביי נידה אז אין תחילת היום עולה לה בסופה, סוף היום עולה לה בתחילתה, וואס טייטש אז אנפאנג קען מען שניידן, סוף נישט, איז זעה מיר דאך פון דא אז אנפאנג איז גרינגער ווי ביים סוף, ס'טייטש אפילו אז ביים סוף קען מען נישט רעכענען א האלבע טאג אלץ גאנצע, אנפאנג קען מען יא, אויב אזוי כל שכן דא, שנה שיום אחד עולה לה בסופה, איז ר' מאיר וואס ר' מאיר האלט אז ביי פר למשל ווען מ'ציילט די דריי יאר איין טאג צום סוף רעכנט מען אלץ גאנצע יאר, איז אינו דין שיום אחד עולה בתחילתה אז כל שכן אנפאנג, ווייל ביי נידה וואס דארט זעהט מען סוף קען מען נישט, קען מען אנפאנג, כל שכן ביי פר, און ביי ערלה אז מען קען יא ביים סוף, כל שכן מען קען יא ביים אנפאנג, איז ווייטער אויב אזוי קומט אויס לויט ר' מאיר אז איין טאג אנפאנג וואלט מען געדארפט קענען רעכענען אלץ גאנצע יאר, איז לכאורה די ברייתא נישט ווי ר' מאיר, ווייל לויט ר' מאיר אפילו אז מען וואלט איינגעפלאנצט א בוים א טאג פאר ראש השנה וואלט מען אויך געדארפט רעכענען די טאג אלץ גאנצע יאר, זאגט אבער די גמרא ואלא מאי, פיין, ס'איז נישט ר' מאיר, ווער איז דאס? ר' אלעזר, וועסט מיר זאגן ס'איז ר' אלעזר, וואס ר' אלעזר קריגט זיך אויף ר' מאיר, און ר' אלעזר האלט אז דרייסיג טאג איז א יאר, שטימט אבער ווייטער נישט די ברייתא, ווייל שלושים ושלושים בעי, דא פלוצלינג וועקט זיך אויף די גמרא און די גמרא ברענגט אריין די נקודה פון קליטה, פון השרשה, וואס טייטש די גמרא זאגט פיין, לאמיר זאגן דרייסיג טאג הייסט א יאר לויט ר' אלעזר, גוט, אבער וואס טוט זיך מיטן הקלטה עס דארף דאך נקלט ווערן, די בוים דארף נשרש ווערן, און פאר ס'ווערט נישט נשרש קען מען בכלל נישט אנהייבן ציילן טעג, און במילא לויט ר' אלעזר אז דרייסיג טאג הייסט א יאר, העט מען דארפן איינפלאנצן די בוים זעכציג טאג פאר ראש השנה, דרייסיג טאג זאל נשרש ווערן, און נאך דרייסיג טאג צו רעכענען אלץ יאר, און די גמרא ברענגט א ראיה אז ס'געדויערט טאקע א בוים דרייסיג טאג זאל נקלט ווערן, דתנן, אזוי האבן מיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין שביעית, אין נוטעין, ואין מבריכין, ואין מרכיבין ערב שביעית פחות משלושים יום לפני ראש השנה, מ'טאר נישט איינפלאנצן אדער מבריך זיין מרכיב זיין מיר האבן געזען די אלע ענינים, טאר מען נישט טון, ערב שמיטה אין די דרייסיג טאג, פארוואס? ווייל ס'געדויערט דרייסיג טאג זאל נקלט ווערן, ואם נטע והבריך והרכיב, יעקר, טאמער מען האט יא איינגעפלאנצט אין די דרייסיג טאג, דארף מען עס עוקר זיין, פארוואס? ווייל די אלע ביימער וואס מען פלאנצט איין אין די דרייסיג טאג פאר ראש השנה, ווען העט עס נקלט ווערן? ווען העט עס נשרש ווערן? נאך ראש השנה, די יאר פון שמיטה, און אזא בוים דארף מען עוקר זיין. רבי יהודה אומר, רבי יהודה קריגט זיך, רבי יהודה זאגט כל הרכבה שאינה קולטת בשלושה ימים שוב אינה קולטת, רבי יהודה האלט ס'געדויערט דריי טאג זאל נקלט ווערן, רבי יוסי ורבי שמעון אומרים שתי שבתות אז ס'געדויערט צוויי וואכן, ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לייגט ער צו דארט אויף די משנה אז לדברי האומר שלושים צריך שלושים ושלושים, טייטש רב נחמן אמר רבה בר אבוה לייגט דא צו א נקודה אז לויט די תנא קמא אז ס'געדויערט דרייסיג טאג זאל נקלט ווערן איז פשט קענסט נישט יעצט איינפלאנצן א בוים דרייסיג טאג פאר שמיטה, ווייל מ'האט דאך אויך געזען ס'דא א דין פון תוספות שמיטה, תוספות שמיטה איז דרייסיג טאג, און במילא דארף מען איינפלאנצן א בוים זעכציג טאג פאר שמיטה, כדי דער בוים זאל נקלט ווערן פאר די צייט פון תוספות שמיטה, און די זעלבע זאך לדברי האומר שלושה, ס'טייטש לויט רבי יהודה, רבי יהודה האלט ס'געדויערט דריי טאג זאל נקלט ווערן, צריך שלושה ושלושים, איז דארף מען איינפלאנצן א בוים דריי און דרייסיג טאג פאר שמיטה, דריי טאג זאל נקלט ווערן, און דרייסיג טאג וואס דאס איז תוספות שמיטה. לדברי האומר שתי שבתות, צריך שתי שבתות ושלושים יום, זעלבע זאך לויט ר' יוסי ר' שמעון וואס האלטן ס'געדויערט צוויי וואכן זאל נקלט ווערן, דארף מען אויך האבן צוויי וואכן מיט נאך דרײַסיק טאג, וואס טייטש צוויי וואכן זאל נקלט ווערן און דרײַסיק טאג פון תוספות שביעית, אבער על כל פנים זעהן מיר דאך דא אז די תנא קמא דא אין די משנה אין שביעית האלט אז ס'געדויערט דרײַסיק טאג א בוים זאל נקלט ווערן, און ממילא לויט ר' אלעזר וואס ר' אלעזר האלט אז דרײַסיק טאג הייסט א יאר, שטימט אויך נישט די ברייתא, ווייל די ברייתא זאגט מען דארף איינפלאנצן א בוים פאר שמיטה דרייסיג טאג, לויט ר' אלעזר וועט מען דארפן זעכציג טאג, דרייסיג טאג זאל הייסן א יאר, מיט נאך דרייסיג טאג זאל נקלט ווערן, לייגט די גמרא נאך צו, ואי נמי כרבי יהודה סבירא ליה, לאמיר שוין זאגן אז ר' אלעזר האלט ווי רבי יהודה, שלושה ושלושים בעי, ס'טייטש לאמיר זאגן ר' אלעזר האלט ווי רבי יהודה אז א בוים זאל נקלט ווערן געדויערט דריי טאג, אבער ווייטער שטימט נישט די ברייתא מיט ר' אלעזר, ווייל לויט ר' אלעזר וויפיל טעג וועט מען דארפן איינפלאנצן א בוים פאר די יאר כדי מען זאל קענען רעכענען די דרייסיג טאג אלס יאר, דריי און דרייסיג טאג, דריי טאג זאל נקלט ווערן, און נאך דרייסיג טאג, וואס דרייסיג טאג הייסט א יאר, און די ברייתא זאגט מען דארף נאר דרייסיג טאג, שטימט ווייטער נישט די ברייתא מיט ר' אלעזר, אלא לעולם, ממילא פירט טאקע די גמרא אויס, ר' מאיר, וכי קאמר שלושים לקליטה, ס'טייטש ווי מען האט פריערט געזאגט אז די ברייתא גייט כשיטת ר' מאיר, איין טאג הייסט אויך א יאר, איי פארוואס דארף די ברייתא דרייסיג טאג, ווייל דרייסיג טאג געדויערט א בוים זאל נקלט ווערן, און דערפאר דארף מען דרייסיג טאג, אי הכי שלושים ואחד בעי, זאל מען דארפן איין און דרייסיג טאג, דרייסיג טאג זאל נקלט ווערן מיט נאך איין טאג, וואס איין טאג לויט ר' מאיר הייסט א יאר, ענטפערט די גמרא קסבר יום שלושים עולה לכאן ולכאן, ר' מאיר האלט די דרייסיגסטע טאג קען מען רעכענען אלס ביידע, סיי אלס די דרייסיגסטע טאג פון קליטה, און סיי אלס די איין טאג, וואס איין טאג הייסט שוין א יאר, נאר וואס דען, וואס טוט זיך מיט תוס' שביעית, תוס' שביעית האבן מיר דאך געשמועסט איז דרייסיג טאג, טאמער תוספת שביעית איז דרייסיג טאג, און דער בוים ווערט נקלט א טאג פאר שמיטה, איז דאך דער בוים נקלט געווארן אין א צייט פון תוספת שביעית, דארף מען עוקר זיין דער בוים, נאר וואס דען זענען די מפרשים טאקע מדייק פון רשי, אז רשי האלט אז לויט ר' מאיר איז תוספת שביעית נאר איין טאג, ווייל יעדער איינער לשיטתו, ר' אלעזר וואס האלט אז דרייסיג טאג הייסט א יאר, האלט אז דרייסיג טאג איז תוספת שביעית, ר' מאיר וואס האלט אז איין טאג הייסט א יאר, האלט אז תוספת שביעית איז אויך נאר איין טאג. זאגט יעצט די גמרא, אמר רבי יוחנן. איז שניהם מקרא אחד דרשו. ס'טייטש סיי ר' מאיר וואס ר' מאיר האלט א טאג הייסט א יאר, און סיי ר' אלעזר וואס האלט דרייסיג טאג הייסט א יאר, ביידע האבן געלערנט זייער שיטה פונעם זעלבן פסוק. וועלכע פסוק? איז אזוי, בעצם אין פרשת נח, קאפיטל ז', פסוק י א, שטייט אין פסוק, בשנת שש מאות שנה לחיי נח, ווען נח איז געווען זעקס הונדערט יאר אלט, בחודש השני בשבעה עשר יום לחודש, ביום הזה, נבקעו כל מעיינות תהום רבה, וארובות השמים נפתחו, ס'טייטש די זיבעצנטע טאג פונעם צווייטן חודש, מ'עט זעהן וואס מיינט די צווייטע חודש, עמער זעהן די קומעדיגע סוגיא, צו דאס מיינט חשון, צו דאס מיינט אייר, ווענדט זיך צו בניסן נברא העולם, צו בתשרי נברא העולם, אבער דאס איז א סוגיא פאר זיך, אבער דא זעהן מיר על כל פנים אז נח איז געווען זעקס הונדערט יאר אלט די צווייטע חודש אייר צו חשון, דעמאלטס האט זיך די מבול אנגעהויבן. יעצט אין קאפיטל ח' פסוק י ג שטייט ויהי באחת ושש מאות שנה בראשון באחד לחודש, און די פסוק איז דארט ממשיך חרבו המים מעל הארץ, ס'טייטש די פסוק פארציילט אונז אז די וואסער איז אויסגעטרוקנט געווארן, ס'איז געווען כמעט א יאר שפעטער, אבער ווען איז דאס געווען? ס'איז געווען באחת ושש מאות שנה, זעקס הונדערט מיט איין יאר, פריערט האט מען געזען די מבול האט זיך אנגעהויבן נח איז געווען זעקס הונדערט יאר, דאס איז געווען זעקס הונדערט מיט איין יאר, בראשון באחד לחודש, די ערשטע טאג, פון די ערשטע חודש און ווייטער עס ווענדט זיך צו דאס מיינט ניסן צו תשרי אז ס'איז געווען די ערשטע טאג פון די ערשטע חודש יעצט אזוי רבי מאיר סבר רבי מאיר ברענגט פון דא א ראיה אז מדאכתי יום אחד הוא דעייל בשנה ס'דאך די ערשטע טאג פון די ערשטע חודש וקא קרי לה שנה און די פסוק רופט עס שוין אן באחת ושש מאות אז נח איז שוין זעקס הונדערט מיט איינס אפילו ס'איז סך הכל איין טאג אריין אינעם נייעם יאר שמע מינה יום אחד בשנה חשוב שנה, פון דא ברענגט ר' מאיר א ראיה אז איין טאג קען אויך הייסן א יאר, ואידך, און ר' אלעזר זאגט ניין דאס איז נישט קיין ראיה, ווייל אי כתיב בשש מאות ואחת שנה, כדקאמרת, ווען ס'וואלט געשטאנען זעקס הונדערט מיט איין יאר ביסטו גערעכט, נח איז זעקס הונדערט מיט איין, אבער שטייט נישט שש מאות ואחת, השתא דכתיב באחת ושש מאות שנה, שנה אשש מאות קאי, וואס טייטש די ווארט שנה גייט ארויף אויף זעקס הונדערט, נח איז נאך אלץ זעקס הונדערט, איי וואס איז די אחת, און מאי אחת, אתחלתא דאחת קאמר, ס'טייטש ס'האט זיך אנגעהויבן די נעקסטע יאר, ס'האט זיך אנגעהויבן די יאר וואס נח גייט ווערן זעקס הונדערט מיט איינס, אבער ער איז נאך נישט זעקס הונדערט מיט איינס, ווייל איין טאג איז נאך גארנישט, אזוי האלט ר' אלעזר, איי פון וואו ברענגט יעצט ר' אלעזר א ראיה אז דרייסיג טאג דאס איז די שיעור, ור' אלעזר מאי טעמא, דכתיב פון דעם זעלבן פסוק, שטייט אין פסוק, בראשון באחד לחודש, מדאכתי יום אחד הוא דעייל בחודש, וקא קרי ליה חודש, שמע מינה יום אחד בחודש, חשוב חודש. ס'טייטש פון דעם אז מען זעט אז דער פסוק זאגט בראשון באחד לחודש, די ערשטע טאג, און ס'הייסט שוין באחד לחודש, וואס טייטש, ס'הייסט שוין כאילו ס'איז שוין א חודש, איין טאג קען מען שוין רעכענען אלס חודש, און מדיום אחד בחודש, חשוב חודש, שלושים יום בשנה חשובים שנה, וחודש למנוייו, ושנה למנוייה. ס'טייטש רב אלעזר זאגט אז איין טאג קען הייסן א חודש, און א חודש איז דאך צוזאמגעשטעלט פון טעג, איז די זעלבע זאך א יאר, הייסט אויך נאך דרייסיג טאג נאך א חודש, ווייל א יאר איז צוזאמגעשטעלט פון חדשים, א חודש איז צוזאמגעשטעלט פון טעג, איז ביי א חודש הייסט א טאג א חודש, און ביי א יאר הייסט א חודש א יאר.